אין דער משנה האט מען געלערנט התלמידים יוצאים לתלמוד, די תלמידים לתלמוד תורה שלא ברשות שלושים יום, די תלמידים קענען גיין לערנען דרייסיג טעג אן רשות, פרעגט די גמרא ברשות כמה, ברשות וויפיל צייט מעגן זיי גיין, וואס הייסט כמה? כמה דבעו וויפיל מען וויל וויפיל מען גיט רשות קען מען גיין, זאגט די גמרא איך פרעג דיר אורחא דמילתא כמה וויפיל איז ווי מען זאגט דער אורחא דמילתא דרך ארץ'דיג אפילו ווען ער קען איר איבערעדן זאל ער זאל איהם געבן רשות אבער ווי זאגט מען דאס וויפיל זאל ער דאס נעמען אמר רב האט רב געזאגט חודש כאן וחודש בבית א חודש זיין אינדערהיים און א חודש זאל ער לערנען, שנאמר שטייט אין פסוק לכל דבר המחלוקות צו די אלע זאכן וואס איז געווען איינגעטיילט די איינטיילונגען הבאה והיוצאת די וואס איז געקומען ארויס געגאנגען חודש בחודש לכל חדשי השנה צו די אלע חדשים פון יאר און זעהט פון דארט אויס אז מ'איז געגאנגען צו דער ארבעט פון מלך איין חודש, און רש"י פרעגט דא א, אבער דארטן איז דאך געווען צוועלף מיט צוועלף איינטיילונגען, קומט דאך אויס אז מ'איז געווען איין חודש ביי דעם מלך און עלף חדשים ביי זיך אין הויז, זאגט דער רש"י אז אחוץ די אין פסוק איז דא איבריג, ס'האט געדארפן נאר שטיין אין פסוק לכל דבר מחלוקות חדשי השנה. מער האט נישט געדארפן שטיין, די הבאה והיוצאת חודש בחודש ווייזט אויס א חוץ דעם וואס ס'איז געווען דורך די צוועלף נציבים וואס איז געווען איינגעטיילט צוועלף גרופס וואס יעדן חודש א צווייטע גרופ איז א חוץ דעם געווען נאך צוויי גרופס וואס דיע צוויי גרופס האבן זיך געביטן יעדן חודש ברענג איך א ראיה פון יענער גרופ ווען רבי יוחנן קומט אויס האב איך זאגט רב א חודש אינדערהיים און א חודש לערנען ורבי יוחנן אמר און רבי יוחנן זאגט חודש כאן א חודש לערנען די תורה ושניים בביתו און צוויי חדשים זיין אין הויז שנאמר ס'שטייט אין פסוק חודש יהיו בלבנון דאס שטייט ביי דעם בנין פון בית המקדש איין חודש איז מען געווען אין דעם וואלד לבנון שניים חדשים, צוויי חדשים, בביתו, איז מען געווען אין זיין הויז, ס'שטייט דארט אז ס'איז געווען דרייסיג טויזנט מענטשן, האט מען געשיקט צען טויזנט מענטשן, און זיי האבן זיך אויפגעהאלטן דארטן א חודש צייט, און זיי זענען צוריק געקומען און געגאנגען נאך די צווייטע גרופע, נאכער די דריטע גרופע, איז מען נאך געווען צוויי חדשים אין הויז. פרעגט די גמרא, ורב נמי מאי טעמא לא אמר מההיא, רב גיב א קוק מען זעט דאך אנדערע ערטער אז מען האט געזאגט אז מען זאל זיין אין שטוב צוויי חדשים אין דער פרעמד נאר איין חודש, וואס זאגסטו רב א חודש ביי זיך און א חודש אין דער פרעמד, שאני בנין בית המקדש, דאפשר על ידי אחרים, רב זאגט אין אמת'ן א חודש כאן, א חודש אין הויז, א חודש אין דער פרעמד, נאר דארטן כ'האב נישט געדארפן, ס'איז געווען אסאך מענטשן, האב איך געקאנט איינטיילן אז צוויי חדשים זאל מען זיין אין הויז, ורבי יוחנן מאי טעמא לא אמר מההיא, רבי יוחנן, וואס רבי יוחנן זאגט אז אין דער פרעמד זאל מען זיין איין חודש, אין הויז צוויי, איך זע דאך דארט נאר ביי דוד המלך ווערט דאך דערמאנט מען איז געוועזן נאר איין חודש אין הויז און איין חודש ביי דעם מלך, ער זאגט אזוי שאני התם, דארט איז עפעס אנדערש דאית ליה הרווחה וואס דארט האט מען זייער גוט באצאלט, מען האט זייער גוט פארדינט, און אויב מען האט גוט פארדינט דעמאלט איז די פרוי איז די פרוי מוותר, פארשטייט זי אז מען זאל זיין דארטן א חודש און אין שטוב נאר זיין איין חודש, אבער דארטן ווען ער גייט אוועק לערנען תורה, ווי זאגט מען דאס, פארשטייט די פרוי נישט וועלן אז ער זאל אוועק גיין א חודש דא און א חודש אין דער פרעמד, צוויי חדשים אין הויז און איין חודש גיין לערנען תורה. אמר רב, האט רב געזאגט, אנחה די זיפצן שוברת חצי גופו של אדם, טוט צעברעכן א האלבן קערפער פון מענטש, וואס פאר א שייכות האט דאס צו פריער, ווייל פריער איז געווען א מחלוקת פון רב'ן און רבי יוחנן וואס האבן געברענגט א ראיה צו זייערע זאכן פון פסוק, דא איז אויך דא פון זיי א מחלוקת וואס זיי קריגן זיך אין די דרשה פון פסוק כאפט ער עס דא אויך שנאמר שטייט אין פסוק ואתה בן אדם דו מענטש האנח בשברון מתנים טו קרעכצן צוברעכן די לענדן און די לענדן זענען דאך אין חצי הגוף. ובמרירות מיט פארביטערטקייט תאנח זאלסטו זיפצן אז ער דערמאנט דא בשברון מתנים איז א ראיה אז ס'ברעכט א האלבן גוף. ורבי יוחנן אמר, און רבי יוחנן זאגט, אף כל גופו של אדם, אנחה טוט צעברעכן דעם גאנצן קערפער פון מענטש, שנאמר ווי שטייט אין פסוק, והיה כי יאמרו אליך, אויב מען וועט זאגן צו דיר, על מה אתה נאנח, פארוואס טוסטו זיפצן, ואמרת זאלסטו זאגן, אל שמועה כי באה, א הערינג וואס עס איז געקומען, ונמס כל לב, עס איז צעגאנגען יעדער הארץ, ורפו כל ידיים, עס איז שוואך געווארן אלע הענט פון דעם הערינג, וכהתה כל רוח, ס'איז געווארן פארטונקלט יעדער גייסט, וכל ברכיים, און אלע קניען, תלכנה גייען מים מיט וואסער, דו גיסט זיך מיט שווייס, ווערט דאך דא דערמאנט אין דעם פסוק, אז ונמס כל לב ורפו כל ידיים, וכהתה כל רוח, דאס הייסט אז די די אנחה דאס טוט צעברעכן דעם גאנצן קערפער פון מענטש, פרעגט די גמרא ור' יוחנן נמי, אויף ר' יוחנן אויכעט, וואס זאגסטו ר' יוחנן אז ס'צעברעכט כל גופו של אדם? הכתיב שטייט דאך אין פסוק בשברון מתנים אז ס'צעברעכט די לענדן, ס'הייסט חצי הגוף, זאגט די גמרא רבי יוחנן זאגט ההיא דער פסוק גייט מען זאגן דכי מתחלא ווען עס פאנגט זיך אהן ממתנים מתחלא הייבט זיך עס אהן פון די לענדן אבער עס צוברעכט נאכער דעם גאנצן גוף פרעגט די גמרא ורב נמי רב וואס רב זאגט אז עס צוברעכט די זיפץ נאר א האלבן גוף, הכתיב שטייט דאך אין פסוק ונמס כל לב, ס'צעגייט יעדער הארץ, ורפו כל ידיים, ס'ווערט שוואך אלע הענט, וכהתה כל רוח, עס ווערט פארטונקלט יעדן גייסט, זע איך דאך אז אנחה צעברעכט דעם גאנצן קערפער, איז דאך א קשיא אויף רב'ן וואס ער זאגט אז ס'צעברעכט נאר חצי גופו של אדם, ענטפערט די גמרא, פון דעם פסוק איז נישט קיין ראיה אויף רב'ן, שאני שמועה דבית המקדש, די הערן פון בית המקדש אז ס'ווערט חרוב, דאס איז אנדערש, דתקיפא טובא וואס איז שטארק, דעריבער צעברעכט עס דעם גאנצן גוף, ווייל די עגמת נפש פון דעם איז זייער גרויס.

וועגן חורבן בית המקדש, נגיד ואיתנח האט דער איד געזיפצט, ואפילו הכי, כאטש דער איד איז געווארן צעבראכן, לא אימצי עובד כוכבים לסגויי בהדיה, האט דער גוי נישט געקאנט גיין אזוי שנעל ווי דער איד. אמר ליה האט דער גוי געזאגט צום איד, לאו אמריתו, האט איר דען נישט געזאגט, אנחה שוברת חצי גופו של אדם, אז א זיפץ טוט צעברעכן א האלבן קערפער פון מענטש, און דא אט האסטו געזיפצט, און מיט די זעלבן כח דו גייסט די זעלבע שנעלקייט? אמר ליה האט דער איד געזאגט צו דעם גוי, הני מילי, ווען ווען עס טוט צעברעכן די זיפץ דעם האלבן קערפער פון מענטש מילתא חדתי ווען מ'הערט א נייע צרה אבל הא אבער די חורבן בית המקדש דשנן בה וואס מ'איז שוין איינגעוואוינט אין דעם און דאס איז פון לשון דש דש לא דאס טוט שוין נישט צעברעכן. דאמרי אינשי מענטשן זאגן א משל, דמלפי תכלי, די פרוי וואס איז איינגעוואוינט צו באגראבן אירע קינדער, די קינדער שטארבן ביי איר אוועק יונגערהייט, לא בהתה, וואונדערט זיך נישט, שרעקט זיך נישט, ווען עס שטארבט ווער פון אירע קינדער ווייל זי איז שוין געווארן איינגעוואוינט אין דעם. ס'איז שוין צייט ס'זאל ווערן אויפגעבויט די בית המקדש במהרה בימינו.

ס"א עמוד ב' האבן מיר געלערנט העונה האמורה בתורה, ווען איז די זמן הטיילים בכל יום? פרעגט די גמרא מאי טיילים, ווער מיינט מען טיילים די וואס טוען שפאצירן, אמר רבא האט רבא געזאגט בני פירקי די תלמידים וואס זייער רבי געפינט זיך אין זייער שטאט, און בייטאג זענען זיי אין ישיבה, און ביינאכט שפאצירן זיי אהיים, ביי זיי ווערן אנגערופן טיילים, און ביי זיי איז די זמן עונה בכל יום. אמר ליה אביי, האט אביי געזאגט צו רבא'ן, מאן דכתיב בהו, דער וואס וועגן זיי שטייט צו די מענטשן וואס זיי ארבעטן, שטייט, דער פסוק זאגט צו די בעל אומניות, שוא לכם משכימי קום, אומזיסט איז צו אייך די וואס שטייען אויף זייער פרי, מאחרי שבת, וואס זיי טוען זיצן שפעט, אוכלי לחם העצבים, זיי טוען עסן די ברויט מיט טרויעריגקייט, כן יתן לידידו, דער אייבישטער וועט אזוי געבן צו זיין פריינד, שנא, דער וואס טוט אוועקנעמען דעם שלאף פון זיינע אויגן וועגן כבוד השם יתברך, ואמר רב יצחק, האט רב יצחק געזאגט, אלו דאס מיינט מען נשותיהם של תלמידי חכמים, די פרויען פון תלמידי חכמים, שמנדדות שינה מעיניהם, זיי טוען אוועקנעמען דעם שלאף פון זייערע אויגן בעולם הזה אויף דער וועלט, זיי ווארטן אויף די מענער ביז זיי וועלן אהיימקומען פון ישיבה. ובאות לחיי עולם הבא, פאר דערפאר וועלן זיי האבן עולם הבא, זע איך דאך, אפילו אין די צייט ווען מענטשן שלאפן, געפינען זיך נאך די בני פירקי אין די ישיבה, און דו זאגסט אז זיי האבן צייט אויף עונה יעדן נאכט, ואת אמרת בני פירקי, אלא אמר אביי. האט אביי געזאגט טיילין מיינט מען כדרב, דער רב האט געזאגט דאמר רב, רב האט געזאגט כגון רב שמואל בר שילת, רב שמואל בר שילת איז געווען א מלמד תינוקות, האט געלערנט מיט קינדער, און פון דעם איז ער געווארן געשפייזט. דאכיל מדידיה, ער עסט פון דעם וואס ער פארדינט, ושתי מדידיה, ער טרינקט פון דעם וואס ער פארדינט, וגני בטולא דאפדניה, ער שלאפט אין דעם שאטן פון זיין פאלאץ ביי זיך אין הויז, ולא חליף, און עס גייט נישט דורך, פריסתקא דמלכא, דער שליח פון מלך וואס ער גייט איינמאנען די טעקס, גייט נישט דורך אבביה איבער זיין שוועל ווייל ער האלט אים נישט פאר קיין עושר, דאס א ווערט אנגערופן טיילין. כי אתא רבין אמר, ווען רבין איז געקומען האט ער געזאגט וואס מיינט מען דאס א טיילין? כגון מפנקי דמערבא, די בני ארץ ישראל וואס זיי זענען בני עונג, אין דעם עסן און דעם טרינקען זענען געזונט און בעלי כח איבער זיי, איז אויף זיי זאגט די משנה, הטיילין, איז די זמן עונה, בכל יום. רש י, רבי אבהו הוה קאי בי באני, רבי אבהו איז געוועזן אין מרחץ, איר ווייסט דאך אין די אייראפעישע שטעט איז דאך היינט אויך פארהאנען א שטאטישע מרחץ, הוו סמכי ליה תרי עבדי, צוויי קנעכט האבן אים אונטערגעהאלטן. איפחית בי באני מתותיה, דער פלאר פון מרחץ איז געווארן צעבראכן, און אונטער דעם פלאר האט דארט געפלעגט זיין הויל, דארט וואו די וואסער וואס מ'האט זיך געוואשן האט דארט געפלעגט אריינגיין, איתרמי ליה האט זיך אים געטראפן עמודא, ס'איז דארט געוועזן א פול אויף וואס האט זיך אונטערגעהאלטן די מרחץ. סליק, איז ער אַרויפגעגאַנגען מיט איין האַנט איז ער אַרויפגעקראָכן אויף דעם עמוד, ואסקינהו, און מיט דער אַנדערער האַנט האָט ער אָנגעהאַלטן די קנעכט און ער האָט זיי אַרויפגענומען. נאָך דערציילט די גמרא אַ מעשה, רבי יוחנן, הוה קסליק בדרגא, רבי יוחנן איז אַרויפגעגאַנגען אויף אַ לייטער, הוו סמכי ליה האבן אים אונטערגעהאלטן ר' אמי ור' אסי, איפחתא דרגא תותיה, די לייטער אונטער אים האט זיך צעבראכן א סטעפ דארט, סליק איז ער ארויפגעגאנגען ואסקינהו און ר'האט זיי אויך ארויפגעצויגן ר' אמי מיט ר' אסי, אמרי ליה רבנן, האבן די רבנן געפרעגט ר' יוחנן, וכי מאחר דהכי, אויב דו ביסט א בעל כח, למה ליה למיסמכיה וואס דארף מען דיך אונטערהאלטן? האסט דאך גענוג כח אליין ווען מען זאגט צו קריכן. אמר להו, האט רבי יוחנן צו זיי געזאגט, אם כן אויב אזוי מה אניח וואס וועל איך איבערלאזן לעת זקנה? וואס וועל איך איבערלאזן כח לעת זקנה כ'וועל ווערן אלט. אין דער משנה האט מען געלערנט פאר פועלים איז די זמן עונה שתים בשבת. פרעגט די גמרא, והתניא, אין א ברייתא האט מען געלערנט הפועלים אחת בשבת, איינמאל א וואך, אין דער משנה שטייט צוויי מאל א וואך. אמר רבי יוסי ברבי חנינא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. כאן בעושין מלאכה בעירן. ביי אונז אין דער משנה וואס שטייט פועלים שתיים בשבת מיינט מען זיי ארבעטן אין דער שטאט ווי זיי וואוינען, כאן בעושים מלאכה בעיר אחרת, ווען זיי ארבעטן אין א צווייטע שטאט איז פעם בשבוע. תניא נמי הכי האבן מיר אויך אזוי געלערנט אין א ברייתא, הפועלים שתיים בשבת במה דברים אמורים, דאס איז נאר גערעדט געווארן בעושים מלאכה בעירם, אבל אויב בעושים מלאכה בעיר אחרת איז אחת בשבת. אין דער משנה האבן מיר געלערנט החמרים, דיע וועלכע זייער ארבעט איז זיי גייען אין די דערפער, זיי ברענגען פון דארטן תבואה מען זאל פארקויפן אויף די מארקעט, איז אחת בשבת.

שטייט אין דער משנה אז אויב דאס איז לויט די בית הלל לערנען אז ש א איין וואך אז גייט דורך א וואך און מען האט נישט אראפגענומען דעם נדר איז דער דין דארף ער גט'ן איז דאך אזוי אין דער משנה ווערט דאך דערמאנט די אסאך אנדערע וואס די זמן זייער איז גיט א קוק ספנים ספנים איז זייער זמן אחת לשישה חדשים. גמלים איז זייער זמן, אחת לשלושים יום, צי די זעלבע זאך חמרים איז אחת בשבת, און אין תלמידי חכמים שטייט דאך אויך אחת בשבת, קומט דאך אויס דער דין וואס זיי האבן געזאגט אחת בש א אויב מען האט געמאכט דעם נדר אויף א וואך, מען האט נישט מתיר געווען דעם נדר א וואך זאל ער גט'ן, גייט דאך עס נישט ארויף אויף דיע, ווייל ביי זיי איז דאך סייווי דער זמן. ממילא פרעגט ער אים, איכפל תנא לאשמועינן, גייט מיר דער תנא דערציילן דעם דין, טייל, וואס ביי טייל זאגן מיר הטיילין בכל יום, ופועל און דעם דין פון פועל וואס ס'שטייט פריער און פעמיים בשבת, ווייל דאס וואס די בית הלל זאגן שבת אחת אז אויב עס גייט דורך שבת אחת איז די דין אז זאל ער געבן א גט, דאס קען דאך נישט ארויף גיין נישט ביי ספן, נישט דער וואס ארבעט אויף א שיף וואס זיין זמן אין איז איינמאל אין זעקס חדשים, און נישט ביי א גמל וואס דער זמן איז איינמאל א חודש, און נישט ביי א חמר און נישט ביי תלמידי חכמים, ווייל זאל זיין ביי זיי איז דער זמן איינמאל א וואך, אבער צוליב איין טאג, ווייל עס איז דורכגעגאנגען זיבן טאג און מען האט נישט מתיר געווען, וועגן איין טאג זאל איך שוין זאגן יוציא ויתן כתובה, איז רעדט מען נאר וועגן טייל און פועל, אמר ליה האט ער אים גענטפערט, לא ניין, אכולהו, דער דין פון נדר גייט ארויף אויף אלע, אז מער ווי איין וואך דארף ער גט'ן און געבן א כתובה. פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי א זאגן וואס שישה חדשים קאמרת, די משנה זאגט דאך אן א נדר איז די זמן בספנים שישה חדשים, ענטפערט די גמרא ס'דא א משל וואס מענטשן זאגן, ס'איז א חילוק צוויי מענטשן פאסטן, איינעם ליידט מער פון דעם תענית ווי דער אנדערער, דער וועלכער פאסט און ער ווייסט אז נאכן תענית האט ער זיך מיט וואס אפצופאסטן, טיט איז ער נישט אזוי שטארק הונגעריג ווי דער וואס ער ווייסט ער וועט זיך נישט האבן מיט וואס אפצופאסטן, אינו דומה ס'איז נישט גלייך מי שיש לו פת בסלו דער וואס ער האט ברויט אז ער קאן עס עסן, למי שאין לו פת בסלו איז דא אויכעט. אויב זי מאכט נישט ס'איז נישט דא קיין נדר איז זי רואיג, כאטש דער זמן איז דאך איינמאל אין זעקס חדשים, אבער זי טראכט קען אמאל זיין אז דער מאן וועט קומען, אבער נאכדעם האט געמאכט א נדר איז דאך גלייך ווי אין לו פת בסלו, איז דעמאלט אויך דער דין אז יוציא ויתן כתובה. אמר ליה רבה בר רב חנא לאביי רבה בר רב חנא האט געפרעגט צו אביי'ן חמר פריער איז געווען זיין ארבעט וואס האט געארבעט מיט א אייזל וואס מיר האבן געזאגט די זמן עונה איז איינמאל א וואך ונעשה גמל ער וויל אנהייבן ארבעטן מיט א קעמל וואס דעמאלט די פארדינסטן זענען מערער, אבער דעמאלט איז מען דאך ווינציגער דא אינדערהיים און די זמן עונה איז דאך איין מאל אין דרייסיג טאג, מאי. צי האט ער רעכט אן איר רשות דאס צו טון? צי די פרוי איז איינשטימיג אויף דעם? פארוואס? ווייל ער וועט דאך מער געלט פארדינען אדער נישט? אמר ליה האט ער אים גענטפערט, רוצה אישה, א מענטש וויל, בקב די מאן זאל פארדינען, נאר א קב אביסל ותפלות מיט נארישקייטן זאל זיין צוזאמען מיט די מאן מעשרה קבין ווי וויל זי מער ווי צען קבין ופרישות און זאל זיין אפגעזונדערט פון די מאן תוספות איז גורס מתשעה קבין ופרישות אין די משנה האמער געלערנט הספנים אחת לשישה חדשים דברי רב לעזער אמר רב ברונא אמר רב הלכה כרב לעזר, די הלכה איז ווי רב לעזר. אמר רב אדא בר אהבה אמר רב, זו דברי רב לעזר. אין דער משנה איז דאך געשטאנען צוויי זאכן, איינמאל איז געשטאנען אין דער משנה וויפיל צייט האט מען רעכט ארויסצוגיין פון שטוב שלא ברשות? שטייט ערשטע זאך אז א תלמיד וויל גיין לערנען האט ער רעכט ארויסצוגיין שלא ברשות דרײַסיק טעג, ארבעטער האבן רעכט אוועקצוגיין אן רשות פון דער פרוי אויף א וואך. נאכער ווערט דערמאנט נאך א זאך אין דער משנה, דאס פארשידענע זמני עונה, זאגט ער אז די גאנצע זאך זאגט רבי אליעזר אבל חכמים אומרים, די חכמים קריגן, און זיי זאגן, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה, די תלמידים גייען ארויס אן רשות פון די פרויען לערנען תורה, ב' וג' שנים שלא ברשות, צוויי דריי יאר גייען זיי אן רשות. אמר רבא, האט רבא געזאגט, סמכו רבנן אדרב אדא בר אהבה, די תלמידים אין אונזער דור פארלאזן זיך אויף זיינע ווערטער, און זיי גייען ארויס אן רשות ועבדי עובדא, און זיי טוען אזויווי ער זאגט, אבער בנפשייהו, זיי ריזיקירן מיט דעם זייער לעבן, ווייל מען שטראפט זיי פאר דעם, ווייל דער דין איז אז מען טאר נישט ארויס אוועק גיין אזא לאנגע צייט אן רשות, דערציילט די גמרא א מעשה. כי הא אזוי ווי דרב רחומי הוה שכיח קמיה דרבא במחוזא, רב רחומי האט געלערנט פאר רבא'ן אין דער שטאט מחוזא, הוה רגיל דהוה אתי לביתיה, ער איז געווען געוואוינט אז ער איז אהיים געקומען כל מעלי יומא דכיפורי, יעדן ערב יום כיפור איז ער אהיים געקומען צו די משפחה, יומא חד איינמאל. משכתיה שמעתא האט זיך פארלערנט און האט שוין נישט געקאנט אהיים קומען ערב יום כיפור, הוה מסכיא דביתהו, זיין פרוי האט געקוקט זי האט געהאפט אט אט אט קומט ער, השתא אתי השתא אתי יעצט קומט ער, לא אתא ער איז נישט געקומען, חלש דעתה, פון דעם האט זי געהאט חלישות הדעת, אחית דמעתא מעינה איז אראפ געגאנגען א טרער פון איהר אויג, און פאר דערפאר וואס דורך פאר צוליב אים האט זי געהאט צער, איז ער געווארן געשטראפט, הוה יתיב באיגרא, ער איז געזיצן אויף א דאך, אפחית איגרא מתותיה, און די דאך האט זיך צובראכן, ונח נפשיה, און ער איז געשטארבן. דערציילט די גמרא, זאגט די גמרא עונה של תלמידי חכמים אימת, אמר רב יהודה אמר שמואל, מערב שבת לערב שבת, שטייט אין פסוק אשר פריו יתן בעתו, אמר רב יהודה ואיתימא רב הונא ואיתימא רב נחמן זה המשמש מטתו, מערב שבת לערב שבת,

וכל בי שמשי, און יעדן ערב שבת, הוה אתי לביתיה, איז ער אהיים געקומען. וכי הוה אתי, ווען ער איז אהיים געקומען, הוה קא חזי קמיה, האבן מענטשן געזען פאר אים עמודא דנורא, ווי א זייל פון פייער פאר אים. יומא חד, איינמאל ערב שבת, משכתיה שמעתא, ס'האט זיך פארצויגן די הלכה, ער איז נישט אהיים געקומען, כיוון דלא חזי ההוא סימנא, מ'האט געוויסט שטענדיג פרייטאג פארנאכט איז דא א עמוד אש, אז מ'האט דעמאלט נישט געזען אמר להו רבי ינאי, האט רבי ינאי זיי געזאגט, מסתמא איז ער נישט אהיים געקומען, מסתמא איז ער געשטארבן, כפו מטתו, מען זאל איבערדרייען זיין בעט, אזוי דארט די אמאליגע בזמן הגמרא ווערט אויך דערמאנט איינס פון די זאכן וואס מען טרויערט איז די בעט איבערדרייען. שאלמלי יהודה קיים, ווען יהודה זאל לעבן, לא ביטל עונתו, וואלט ער זיכער אהיים געקומען, הוה איז דאס געוועזן כשגגה, ווי א שוגג שיוצא עס גייט ארויס מלפני השליט, ונח נפשיה, איז געשטארבן. דערציילט די גמרא, רבי איעסק ליה לבריה, רבי איז געווען פארנומען מיט זיין זון בי ר' חייא, ער האט אים געוואלט חתונה מאכן מיט די טאכטער פון ר' חייא, כי מטא למיכתב כתובה, ווען מ'איז געקומען שרייבן די כתובה, נח נפשה דרביתא, איז די מיידל געשטארבן. אמר רבי, האט רבי געזאגט, חס ושלום, פסולא איכא, ס'דא א פסול עפעס וואס מיר איך קען זיך נישט משדך זיין מיט רב חייא?

איז רש"י זאגט דא א, דאס איז א פסול, ווייל רבי חייא וואס איז נישט געוועזן פון די מלאכים, איז רבי האט זיך נישט געדארפן מיט אים משדך זיין, און די מהרש"א פרעגט אויף רש"י, האט זיך דעמאלט די דוד'ס משפחה זיך משדך געווען נאר מיט מלאכים? און די מהרש"א וויל לערנען א אנדער פשט, אז זיי האבן ווי מען זאגט זיי האבן געטראכט אפשר דא עפעס א פסול, האבן זיי געזוכט און געזוכט און זיי האבן נישט געפינען קיין פסול, זיי האבן געזען אז זיי שטאמען ביידע פון ישי, הייבט אן צו ציען די קייט פון ישי אבי דוד. אזיל. איז רבי געגאנגען איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זמרה, ער האט זיך משדך געווען מיט ר' יוסי בר זמרה, פסקו ליה האט מען באשטימט תרתי סרי שנין צוועלף יאר למיזל בבי רב אז ער זאל גיין לערנען צוועלף יאר און נאכער וועט מען מאכן די חתונה. אחלפוה קמיה, די כלה איז דורכגעגאנגען פאר אים, אמר להו האט דער חתן געזאגט ניהוו שית שנין, זאל מען אפלייגן נאר אויף זעקס יאר, אחלפוה קמיה נאכאמאל דורכגעגאנגען, אמר להו האט ער געזאגט צו זיי, איכניס, פריער וועל איך חתונה האבן, והדר איזיל, נאכדעם וועל איך גיין אין ישיבה לערנען. הוה קא מכסיף מאבוה, האט זיך געשעמט פון זיין טאטן. וואס פון דעם מאל וואס פריער האט ער געזאגט צו שפעטער די חתונה און אט וויל ער פריער די חתונה, אמר ליה האט אים דער טאטע געזאגט, בני מיין זון, דעת קונך יש בך, אין דיר איז פארהאנען די דעת פון דעם אייבערשטן. דער אייבישטער האט אויך אזוי פריער געזאגט דערווייטערן די זמן חופה, נאכער האט ער עס מקרב געווען, ווי עס ווערט דערמאנט אין ספרים, דער מהרש"א ברענגט עס דא אראפ, אז די קבלת התורה דאס איז געווארן אנגערופן וואס דער אייבישטער האט מקדש געווען די כנסת ישראל, און די חתונה, דאס איז געוועזן ווען מ'האט אויפגעבויט די בית המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. מעיקרא כתיב, אין אנפאנג שטייט, תביאמו, וועסט עס אריינברענגען אין ארץ ישראל, ותטעמו, און דאס צו פארפלאנצן, נאכער שטייט מכון לשבתך פעלת ה', נאכדעם וועט מען בויען די בית המקדש, הייסט עס פריער דארף מען אריין גיין אין ארץ ישראל און נאכער בויען די משכן, ולבסוף כתיב, און ביי די ענדע שטייט ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, מען זאל מאכן מיר א מקדש, ווי זאל מען עס מאכן? מען זאל עס מאכן אין מדבר, פריער האט דער אייבערשטער געוואלט די בנין. מרחק זיין, שפעטער מען וועט אריינקומען אין ארץ ישראל, און נאכער האט דער אייבערשטער געזאגט מען זאל עס מאכן אין מדבר, האט געוואלט ווייזן אז ער איז מוחל אויפן חטא העגל, אזיל איז ער געגאנגען יתיב תרתי סרי שני און ער איז געזיצן צוועלף יאר בבי רב אין בית מדרש, עד דאתא, ביז ר'איז אהיים געקומען איעקרא דביתהו, איז זיין פרוי געווארן אן עקרה, רש"י זאגט אז א פרוי געפינט זיך צען יאר אן א מאן קאן זי שוין מער נישט האבן קיין קינדער, איז אויף דעם רש"י פרעגט מען, די גמרא זאגט דווקא ווען איז דאס אויב זי טראכט אז זי וועט שוין מער נישט חתונה האבן, אבער אויב זי טראכט אז די מאן וועט קומען איז נישט קיין חסרון וואס ס'איז דורכגעגאנגען אזויפיל יארן, איז אנדערע פארענטפערן אז ער איז אוועקגעגאנגען אויף צו דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען זי טראכט אט אט אט קומט ער, אבער דא אויב וואס זי האט געטראכט ער וועט ערשט קומען אין צוועלף יאר ארום, און דאס איז געווען די סיבה אז זי עק. אמר רבי, האט רבי געזאגט, היכי נעביד, וואס זאלן מיר יעצט טון, נגרשה זאל ער גיין גט'ן און נעמען א צווייטע פרוי, יאמרו וועט מען זאגן עניה זו, די ארעמע נעבעך, לשוא שימרה, אומזיסט האט זי געווארט, האט האט זי געווארט און ער איז געקומען גט ער איר, נינסיב איתתא אחריתי זאל ער נעמען א צווייטע פרוי, יאמרו וועט מען זאגן זו אשתו די צווייטע זיין פרוי וזו זונתו און דאס איז א זייטיגע ווייב, נו איז דאך דא א עצה, וואס איז די עצה? בעא עלה רחמי, האט ער מתפלל געווען ואיתסיאת, און זי איז געווארן אויסגעהיילט. דערציילט די גמרא א מעשה, רב חנניה בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב רב חנניה איז געגאנגען לערנען אין בית מדרש בשילהי הלוליה דרבי שמעון בן יוחאי, ווען ס'איז געווען די ענדע טעג פון די חתונה פון רבי שמעון בן יוחאי, ס'איז נאך געוועזן ווי מען זאגט אין די זיבן טעג פון די חתונה, אמר ליה. האט אים רבי שמעון בן יוחאי געזאגט, איעכב לי, האלט זיך אפ ביז ס'וועט זיך ענדיגן די צייט פון די שבע ברכות, עד דאתי בהדך וועל איך גיין מיט דיר, לא איעכבא ליה, ער האט זיך נישט אויפגעהאלטן, אזל יתיב תרי סרי שני בבי רב, ער איז געזיצן אין בית מדרש צוועלף יאר, עד דאתי, ביז ר'איז אהיים געקומען. אישתנו שבילי דמתא, די גאסן פון דער שטאט זענען געווארן געטשענדזשט, מען האט געבויט נייע בנינים, מען האט פארמאכט אנדערע געסלעך, אין צוועלף יאר וואס איז געוועזן, ולא ידע למיזל לביתיה, ער האט נישט געוואוסט ווי אהיים צו גיין.

אמר האט ער געזאגט שמע מינה האב איך פון דעם א ראיה, האי רביתא דידן, דאס איז מיין טאכטער אזל בתרה, איז ער נאך איר געגאנגען. הוה יתיבא דביתהו, ס'איז געזיצן זיין פרוי קא נהלה קמחא, זי האט געזיפט מעל. דל עינה, זי האט אויפגעהויבן אזוי די אויגן חזיתיה, האט זי אים געזעהן, ס'שטייט נישט זי האט אים דערקענט, נאר סוי לבה, די הארץ האט געזעהן, ס'האט זיך אים, ס'האט איר געצויגן מיטאמאל אוי דאס איז דער מאן, פרח רוחה, און פון גרויס איבערלעבעניש איז זי געשטארבן. אמר לפניו רבונו של עולם ענייה זו זי איז האט דאך כמעט א צוועלף יאר האט זי געווארט זה שכרה דאס איז איר שכר בעא רחמי עלה האט ער געבעטן רחמים וחייה און זי געבליבן לעבן און ער האט מחיה מתים געווען די פרוי איז אויפגעשטאנען תחיית המתים דערציילט די גמרא רב חמא בר ביסא אזיל ער איז געגאנגען יתיב תרי סרי שני ער איז געזיצן צוועלף יאר בבי מדרשא אין בית מדרש כי אתא ער איז אהיים געקומען אמר האט ער געזאגט לא איעביד איך וועל נישט טון כדעביד בן חכינאי אזוי ווי בן חכינאי האט געטון וואס ער איז פלוצליג אהיים געקומען און עס האט פארשאדט זיין פרוי איך וועל דאס נישט טון עייל, ער איז אריינגעגאנגען, יתיב במדרשא, ער האט זיך אוועקגעזעצט אין בית מדרש, שלח לביתיה, און ער האט אהיימגעשיקט רב חמא צו זאגן אז ער איז דא. אתא רב אושעיא בריה איז געקומען זיין זון רב אושעיא, יתיב קמיה האט זיך אוועקגעזעצט לעבן אים, און דער טאטע האט נישט דערקענט אז דאס איז זיין זון. הוה קא משאיל ליה שמעתא, האט דער זון געפרעגט דעם טאטן הלכות, חזא, האט רב חמא געזען דקא מתחדדי שמעתיה, אז דער זון איז זייער א שארפער א חריף, ער פרעגט זייער גוט. און ער האט נישט געוואוסט אז דאס איז זיין זון, חלש דעתיה, ער איז געווארן, זיין דעת האט אים רב חמא'ן האט אביסל פארדראסן, אמר האט ער געזאגט, אי הואי הכא, ווען איך זאל דא געווען זיין, און איך זאל זיך געווען אפגעבן מיט מיינע קינדער, הוה לי זרע כי האי, וואלט איך דאך געהאט אזא איין קינד ווי דער, על לביתיה, ער איז אהיים געגאנגען, על בריה, זיין זון, רב הושעיה איז אריין געגאנגען, קם קמיה, האט ער זיך אויף געשטעלט, רב חמא, ער האט נישט געוויסט אז דאס איז זיין זון, הוא סבר, רב חמא האט געמיינט, למישאל שמעתא קבעי, אז ער וויל אים פרעגן א הלכה, האט ער זיך אויף געשטעלט. אמרה ליה דביתהו האט די פרוי צו אים געזאגט מי איכא אבא דען דא אזא טאטע דקאים מקמי ברא זאל זיך אויפשטעלן פאר דעם זון קרא עליה רמי בר חמא רמי בר חמא האט אויף זיי געליינט שטייט והחוט המשולש א פאדעם וועלכע איז געפלאכטן אין דריי לא במהרה ינותק ניט אזוי שנעל ווערט ער צעריסן זה דאס איז רב הושעיה בנו של רב חמא בר ביסא. ווייל דא איז געוועזן דריי דורות פון תלמידי חכמים זענען געוועזן אין איין צייט. מיר וועלן זען דעם תוספות, החוט המשולש לא במהרה ינותק, זאגט תוספות, לפי ששלושתם ראו זה זה, אלע דריי, דער זיידע, מיט דעם זון, מיט דעם אייניקל, האָט איינער געזען דעם איינעם, דעם אַנדערן זענען געווען אין איין צייט רב הושעיה און זיין טאַטע רב חמא און זיין זיידע ביסא זענען געווען אין איין צייט כדאמרינן בעלמא, אַזוי ווי מיר זאָגן אויף אַן אַנדער אָרט, שאמר רב הושעיה דבר, רב הושעיה האָט געזאָגט אַן הלכה. ואתו ושאלו לרב ביסא, האט מען געפרעגט דעם זיידן רב ביסא, דאס הייסט אז זענען געוועזן דער זיידע מיטן אייניקל אין איין צייט, לכך קרא עליה, דעריבער האט ער געליינט אויף זיי דעם פסוק החוט המשולש לא במהרה ינותק, כלומר, דאס מיינט צו זאגן, לא ינותק מזרעו לעולם, אז די תורה וועט נישט אוועק גיין פון זייערע קינדער קיינמאל, כדאמרינן בעלמא, ווי די גמרא זאגט אין בבא מציעא, כיוון שאדם לומד, אז א מענטש לערנט תורה, הוא ער ובנו און זיין זון ובן בנו און זיין אייניקל, דריי דורות בלי הפסק לערנען תורה, מכאן ואילך נאך דעם תורה חוזרת על אכסניא שלה, און די תורה האלט זיך שוין אויף, ודורש און ער דרש'נט עס פון דעם פסוק ואני זאת בריתי, אז די תורה וועט שפעטער נישט אוועקגיין פון די דורות.